די הלכה עז ווי אלל נאו איז דעט יו האב טו ליין די גאנצע מגילה און די גמרא אין מגילה דף י"ט ברינגס א ברייתא דעט דער אר דיפרענט דעות ווער יו ביגין טו ריעד די מגילה פראם נאט להלכה באט דיפרענט דעות גמרא ברינגס דאון שמעון בר יוחאי אומר מבלילה ההוא דעט יו קען ליין די מגילה פראם בלילה ההוא און יו יוצא אגעין נאט להלכה

המן קעים טו אחשוורוש, אחשוורוש עסקט הים, וואט קען איי דא פאר סאמוואן איי וואנט טו בי מכבד, סעז ויאמר המן בליבו, אין פסוק שטייט המן סעד בליבו, אין מדרש שטייט וואס מיינט די פסוק ויאמר המן בליבו, הרשעים ברשות ליבם, די רשעים אר קאנטראלד ביי דער לב, די מדרש ברינגס כמה פסוקים. אבער צדיקים, זאגט דער מדרש, ליבם ברשותם, די לב אוו די צדיקים איז ברשותם, דער מדרש ברענגט פסוקים, דעט אר מורה אן דיס, ודומין לבוראן, און צדיקים אר דומה טו די רבונו של עולם, אזוי ווי שטייט אין פסוק, עפטער די מבול, ויאמר ה' אל ליבו. סאו וואס שטייט דא אין מדרש? וואטס די פשט רשעים אר ברשות לבם, צדיקים פארקערט לבם ברשותם, זאגט די מהרל אין אור חדש טייטש די מדרש איז קאז די לב, די לב איז התחלת המחשבה והדעת, ווען א מענטש טראכט די מחשבה, די דעת פון די מחשבה זאגט די מהרל איז מתחיל בלב, סא וואטס די נפקא מינה בעטווין רשע און א צדיק זאגט די מהרל א געוואלדיגע זאך דעט די לב אוו די צדיק איז דאך מחובר למעלה די צדיק איז אין א מדריגה דעטס דומה צו רבונו של עולם איז מדריגה אלוקית עליון מאוד זאגט ער ממילא זיין לב די לב פראם די צדיק די צדיק איז אין א הויכע מדריגה, א מדריגה כעין אלוקות, ממילא זיין לב, his לב, his מחשבות, his תחילת מחשבה, איז א מחשבה דעטס מתחבר, דעטס העז השתייכות צו די רבונו של עולם, צו קדושה, צו געוואלדיגע זאכן, די רשע איז דאך ממש פארקערט, די רשע איז דאך א מקום איז א היז לייף איז א מקום דעטס העדר איטס דעוואויד אוו קאנעקשאן טו די רבונו של עולם ממילא ער קען נישט טראכטען הי קענט העוו א מחשבה הי קענט העוו א thought אוו קדושה אוו טהרה טו בילד קענט העוו איט היז לייף העז נאו קאנעקשאן

טייטש אין די מדרש איז חסד השם יתברך, שמעלתו בלתי תכלית, קדוש ברוך הוא איז בלתי תכלית, קדוש ברוך הוא איז אין סוף, אינפיניט, ממילא זאגט די מדרש, די מחשבות אוו הקדוש ברוך הוא האט טאקע א מדריגה אוו אין סוף, די מחשבות, די בנין, פון די מחשבה וואס קומט ארויס פון די אייבערשטע איז די בנין דעטס עד אין סוף, און דאס שטייט היער אין די מדרש אין די פסוק המן בליבו הי קעים טו אחשוורוש באט זיין לב די לב פושט המן, אבער די צדיקים ביי די אייבערשטער דאך ניט אזוי. די רמבן אין בראשית ווי טייטש אויף ויאמר אלקים יהי אור ויאמר וואס הייסט ויאמר זאגט די רמבן סאיז די מילת אמירה בכאן להורות על החפץ הי גאוז א ביסל ווייטער די רמבן.

איז די טייטש די מחשבה, ויאמר השם'ס מחשבה, כאילו די פועל אין די בריאה, און דאס זאגט די מדרש ביי אס אין אין אסתר, ויאמר השם אל ליבו, נאך די מבול, די טייטש איז די מחשבה, בעצם די האול בריאה, דאס זאגט די רמבן, די גאנצע בריאה איז געבויט, איט הינדזשעס אן מחשבה, הינדזשעס אן נאט נאט א דבר דעטס יו קען יו קען טאטש, ס'איז מחשבה, קויז די בריאה אליין איז דאך בעצם רוחניות, נאר וואס אין עולם הזה די בריאה איז מגושם געווארן, ממילא יו קען טאטש איט, באט וואטס די יסוד, וואטס די פאנדעמענטעל בילדינג בלאק אוו די בריאה? מחשבה, וואס איז מחשבה? לב, וואס איז לב? לב איז דעט חי דעט חיבור, דעט חיבור צו וואס איז למעלה, וואס אוודאי ביי די אייבערשטער, זיין לב כביכול איז א לב דעטס מלא תורה און עבודה און קדושה וטהרה, ממילא דאס זאגט דער מדרש ביי אס אין מגילת אסתר, צדיקים קאנטראל די לב, דעיר לב, די טייטש איז, צדיקים אר דומה טו די רבונו של עולם, ביקאויז צדיקים קריעט, דעי קריעט דעט חיבור, דעט צדיקים העוו למעלה, וואט די גמרא קאלס אלוקות, דעט חיבור דעי העוו למעלה איז א כח אוו מחשבה, וואז א כח אוו בנין טו באשאף הקדוש ברוך הוא ויאמר בליבו דאס זאגט די רמבן און דעט וואז די נקודה עס קען זיין דאס איז די נס פורים דאס זאגט די גמרא אין מגילה פון שמעון בר יוחאי תוקפו של נס תוקפו של נס איז דעט אין הכי נמי וואט יו סי אין פראנט אוו די פליישיגע אויגן איז נישט פארשטאנען ווי קענט אנדערסטענד וואטס גאוינג אן סאמטיימס אבער די לב וואט לייז וואטס הידען

און דעט כח אוו חיבור אלוקות, דעטס טאקע די מחשבה, דעט די צדיקים העוו און אוודאי געוויס די אייבישטער, און דעטס די תוקפו של הנס, דעט כלל ישראל וואז עיבל צו בי מתחבר, צו מתדבק צו הקדוש ברוך הוא טרו די לב, האבן תשובה געטון, ממילא אם ירצה השם מ'זאל זוכה זיין פורים. איז קאמינג, צו זוכה פשוט ווי א טאג פון אוודאי שמחה, אבער די שמחה פון מתחבר, מתדבק צום רבונו של עולם, מורי ורבותי, א פרייליכן פורים.